א גוטן פרשת בהר בהר סיני, איך זאג באמת דעם עולם, כ'קען נישט רעדן, כ'האב נישט קיין כח און כ'האב נישט קיין מוט צו רעדן אפילו איין ווארט, דער מצב איז אזוי שרעקליך, כ'האב ארויף געלייגט אז ס'דא א קהילה וויזשניץ, זיי זענען ביזי, יסוד, שבת, ענווה, אויף דעם איז עס געשטעלט, למעשה האט זיך יעצט אויסגעוויזן אז ס'איז גרויסע צרות. ס'איז דא יונגעלייט וואס זענען נישט געלערנט געהעריג, ס'איז דא יונגע ווייבלעך וואס זענען נישט געלערנט געהעריג, און נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס אונז האמיר אזויפיל דראפ-אוטס. מאלעסטעישן איז די נאמבער וואן קאוז, באט ס'איז דא נאך אפאר קאוזעס, און ווייל ס'איז טרייפות וואס מען גיבט צו עסן פאר די קינדער, מאמעס היטן זיך נישט אפ געהעריג אין עניני נידות און עניני מקווה, איז במילא זענען די קינדער פגום, זיי קומען פון די סטרא אחרא, זיי קענען נישט האבן קיין געהעריגע נשמה, ס'איז אלעס טמא מטומאה. גוטס. כ'האב געזאגט אז מ'האט געכאפט אז אסאך יונגעלייט האבן נישט געוואוסט אפילו אז מ'דארף מאכן א בדיקה, און די ווייבער זענען נישט געווען אויסגעלערנט, מ'האט זיי געזאגט דארט אונטן איז דא עפעס א לאך, עפעס צו ווייזן, זיי זוכן עס נאך היינט, ס'איז ממש איז געווארן א חורבן, אזוי אז דער סרול האגער המצרי האט געזען אז ס'איז צרות, האט מען געמאכט א ראבאקאל, אז יעדער איינער, יעדער איינער, זאל גיין צו א שיעור, מ'האט אין איין טאג צוזאמגעשטעלט דריי שיעורים און דא איז דא וואו מ'האלטן יעצט. און דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש צו שווער צו רעדן, אונז האמיר דעם חותם ארגענעזעישאן יענע, אונז זעמער ביזי מ'זאל נישט נעמען בחורים אין מיליטער, מ'זאל נישט דאסן, מ'זאל נישט יענצן, מ'זאל נישט טראגן מיט אן עירוב וואס ס'עקזיסטירט, ס'האט א היתר פון רבנים, ווי האט מנשה פיליפס געזאגט, זאגט ער אזוי, מ'האט אים געפרעגט, דו ווייסט דאך אז ס'איז דא אלע סימנים אז די רבי האט יא געלאזט אן עירוב, והא ראיה די רבי האט געלאזט אז מ'זאל טראגן סוכות מיט אנדערע זאכן. זאגט ער איך וועל אזוי פיל זאגן אז ער האט נישט געלאזט ביז דער עולם וועט גלייבן, הע דו מיינסט טאקע ער וועט גלייבן, וואס האסטו געמיינט סאיז ריל גליקס צייטן וועט קומען די רבי האט געזאגט ניין ניין ניין די צייטן זענען פאריבער אונז האמיר רבנים זיי זאגן סאיז דא אן עירוב און מען וועט טראגן ברוך השם איך זעה סאיז נתוסף געווארן קערידזשעס יעצט איך פערזענדליך טראג נישט דארט, ווייל איך האלט נישט אז ס'פעלט אויס, איך וויל ענק נאר אויסלערנען די טעראר וואס עטס לייגטס ארויף, דאס וועט נישט ארבעטן, דעטס אלל, עטס זענטס סטאלין און יעצט וויל מען עס נישט, סאו אנשטאטס מען זאל אריינלייגן דעם קאפ אין אידישקייט, לייגט מען אריין דעם קאפ אין שטותים, מילא בלייבט נישט דער קאפ אויסגערוהט אז מען זאל קענען טוהן קאנסטראקטיוו, דאס איז דער געפערליכער חורבן וואס ס'איז דא, און ווער טוהט עס? דער בעל דבר, מען האט געמאכט יעצט מען ווארפט אוועק אלע סעלפאונס שמעלפאונס, כ'האב ענק געזאגט זאלטס נישט גיין צו אריינלייגן א הכשר, ווייל די חברה לייגן אריין אזא קליינע זאך און זיי קענען ענק טרעיסן נאכדעם איבעראל, וואס עטס טוטס, און דאס איז וואס סאטמאר איז געשטעלט געווען אלע יארן און אינדערהיים אויך, מ'האט יעדן נאכגעקוקט, יעדן טעראריזירט, ס'האט זיך געדרייט וואוילע אידן אין שטאט סאטמאר, ס'איז געווען דארטן הרב הערשעלע'ס טאטע, ער האט געהייסן ר' אביש'ל, מ'האט אים געוואלט דערטרינקען אמאל אין מקווה, מ'האט פארן ווייב אריינגעשטעלט פאר די רעבעצן האט מען אריינגעשטעלט גלאז, ס'איז געווען דארטן נאך א גאר א ערליכער איד. ער האט געהייסן דער שומר אמונים רבי, די אלע זענען געווען פסול טריפה, די האט מען געמוזט רודפ'ן, נאר די גליק'ישע פעמילי מיט די טירנאור פעמילי, די זענען געווען די צדיקים, יא עס ווען א היפוך, איצט האט אלץ געפירט א קרומען פאליטיק, נאר היינט איז דער עולם דא זיך צוריק צו שלאגן און צו פייטן, יעצט למעשה, רבנים האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיך געפרעגט וויאזוי איז עס מעגליך טאקע אז ס'זאל זיין אזעלכע טעותים אין הלכות נידה? זאג איך דעם רב איך וויל אייך עפעס פרעגן, איר האט אמאל געלערנט מסכת בכורות? זאגט ער ניין, ניין עס האט ער געלערנט די מסכת קיינמאל נישט, איך וויל אייך עפעס פרעגן, ס'וועט אייך זיין א ווינדער אז איר וועט עפענען א מסכת בכורות און איר וועט נישט וויסן וואס דארט שטייט, זיך מוזן פלאגן צו פארשטיין? זאגט ער ניין אז מען לערנט נישט קען מען נישט, זאג איך נו יעצט לאמיר צוריק גיין דא, די אינגעלייט לערנען דען הלכות נידה זאלן קענען? איך וויל אייך פרעגן זאג איך דעם רב, ס'דא אין ווילימסבורג איך ווייס נישט קיין סאך וויפיל וואוינען, נײַן טויזנט משפחות, צען טויזנט משפחות, צוואַנציק דרייסיג פראצענט זענען יונגע חברה, זאגט ער יא, איך וויל אייך פרעגן א שאלה, לויט דעם חשבון וויפיל שיעורים אין הלכות נידה וואלט געדארפט זיין אין ווילימסבורג, און ביי יעדן שיעור וויפיל יונגעלייט וואלטן געדארפט זיצן? זאגט דער רב, ער ווייסט כאטש, איך ווייס, פופצן שיעורים, עס זאל זיצן כאטש צוואנציג אינגעלייט. ער האלט אז דרײַ הונדערט אינגעלייט מוז זיין, ווייל די אדערס זענען אין אנדערע אומשטענדן, מעוברות, מניקות, זיי ברויכן נישט יעצט האבן הלכות נידה. פיין, הער איך וואס איר זאגט. פרעג איך אים, אויב זענען מעוברות און מניקות, האט ער דאך א פרי-פאר-אלל ווייב, דארף ער דאך אביסל לערנען סימן ר"מ און אין אבן עזר.

צניעות'דיגן פנים. דארט איז דא עפעס א לאך, דארט מוזטו טרעפן עפעס, ווי איז דאס נישט טרעפן גארנישט, א בתולה איז א אפגעהיטן קינד האט זי נישט גארנישט, איך זוך נאך היינט ווי דער לאך איז, ס'איז געווען איינער ער האט מיר פארציילט אז ער האט געהאט אסאך יארן חתונה געהאט פֿינף צו זיבן יאר איך געדענק שוין נישט, און דער סקווערע רבי פון בארא פארק איז דאך געווען א דאקטער האט געוויסט פון אלע דאקטוירים, זיין טאטע איז אריין האט אים געזאגט הער אויס איך דארף א גוטן דאקטער פאר מיין זון ווייל ער האט נישט קיין קינדער, זאגט ער לאמיר דיר עפעס זאגן. שיק אים צו מיר, איך וועל מיט אים רעדן. ס'האט געדויערט פֿופֿצן מינוט, מ'האט אים אלעס מסביר געווען, און ער איז טאקע געוואויר געווארן אז ער האט געוואוינט דארטן וואו מ'דארף נישט. ער האט געוואוינט אונטן וואו איז די פרוי מוציא רעי. בקיצור, די סקווערע רבי האט אים אויסגעלערנט, און דער סוף איז געווען, ער האט היינט א שטוב מיט קינדער. אונז האבן מיר מיס-אינטערפעטעט גאנץ אידישקייט, פונקט ווי די אראבער די דזשיהאידס האבן אינטערפעטעט זייער רעלידזשען להבדיל בין טומאה לטהרה, זיי האבן געוואלט נוצן זייער רעלידזשען פאר פאוער, און פאר געלט, און צו ווערן ווי מען זאגט ראש ממשלות, צו ראנען גאנצע גאווערמענטס, זענען זיי געקומען פארקויפן דעם עולם לגיונות, און רוצחים זענען זיי געווען, איז אויסגעקומען דעם גרעסטן חורבן, איז להבדיל בין טומאה לטהרה, אונזערע רבנים וואס זיי ווערן געשטיפט, פון אפאר סיקריקן חברה, נישט קיין מענטשן נישט גארנישט, האבן מיסאינטערפרעטעט אלעס, און זיי האבן אונז אנגעהויבן אנצוטון צרות, זיי ווילן אונז אויסלערנען וואס דאס הייסט צניעות, זיי ווילן אונז אויסלערנען וואס דאס הייסט פרומקייט, און ס'איז שקר אלעס וואס זיי האבן אונז געלערנט. ווען מען לערנט הלכות נידה, און ווען מען לערנט די הלכות פון נידות, מוז מען לערנען אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ווען נישט עט זיין טעותים. און איך זאג ענק נאכאמאל, די רבנים קענען אויך נישט קיין הלכות נידה, כ'האב געכאפט א רב וואס ער פסק'נט שוין פערציג יאר שאלות, און כ'האב ארויפגעלייגט אויף אויפן שיעור נאמבער אכט, קעסטל נאמבער פינף נול אכט, פייוו או עיט, רחמנא לצלן וואס ער האט זיך טועה געווען, און דאס איז די קשיא וואס יעדער פרעגט מיך היינט, רבי נחום אויב דאס איז געשען אין וויזשניץ, נו פארוואס זאלסטו טראכטן אז סאטמאר איז אנדערש פון וויזשניץ, זאג איך, איך טראכט טאקע נישט, נאכדעם לאמיר צוגיין נאך א זאך. ביי אונז האט מען אלץ געזאגט אז אונזער רבי דער דברי יואל געווען זייער הייליג ער געהאט סייעתא דשמיא ממילא אז איינער האט געפרעגט ס'איז דאך דא אזויפיל רבנים וואס זיי האלטן אז מ'זאל יא גיין צו די בחירות האט מען געענטפערט אונזער רבי האט סייעתא דשמיא איז אזוי ווי ביי די ליטווישע איז דא א ווארט וואס דאס איז מלא מינות און כפירה און ס'ברענגט אראפ די תורה וואס דאס הייסט דעת תורה יעדן שייגעץ שטיק זאגט מען דער רב האט געזאגט ס'איז דעת תורה און די זעלבע ווי אין חסידות איז עס דער הייליגער רבי דאס ברענגט אראפ אידישקייט. די זעלבע איז אויך דא אין סאטמאר געבליבן אזא מין זאך וואס דאס הייסט סייעתא דשמיא. זאגט מיר אמאל איינער דו רעדסט אויף זלמן לייב פיליפ, דו זעסט נישט ער גייט מיט א ברייטן ביבער היט, ער האט סייעתא דשמיא? זאג איך אים זיכער האט ער סייעתא דשמיא, נאר אויב אזוי פארוואס זענען ער געשטופט אין אחור אריין פאר דעם לייביש טייטלבוים אין סענד סטריט, פארוואס פארוואס האט מען אים ר' משה יאסל שווארץ געכאפט, ער דארף דאך האבן סייעתא דשמיא, און וואו איז געווען די סייעתא דשמיא לצים וואס איר זענט? מיר האט דערציילט אודווארי רב זכר צדיק לברכה רבי שלום קרויז אז אמאל האט זיך א ווייבל נישט געקענט מטהר זיין לבעלה בקיצור ער איז געגאנגען ער האט געפרעגט זלמן לייבן נאך א וואך נאך א וואך נאך א וואך בקיצור עס איז נישט געגאנגען איז ער געגאנגען צו רבי שלום קרויז מען האט אים געזאגט וואס דארפסטו גיין צו די אינגע צוצקעס רבנים ווייל זיי גייען מיט א ברייטן היט רבי שלום קרויז גייט אויך מיט א ברייטן היט ער איז נאך געווען א רב אינדערהיים עניוועי איז למעשה איז אודווארי רב האט אים גראד געזאגט ס'איז כשר און מותר לכתחילה און ער האט עס אים מסביר געווען. עניוועי, ער געגאנגען צו זלמן לייבן און עס אים פארציילט, איז געגאנגען דער רשע מרושע, דער נואף, דער משכב זכר'ניק, זלמן לייב פיליפ, און קאלט אפ אודווארי רב, איך פארשטיי נישט וואס איר טוט, אז איך האב געזאגט ס'איז נישט כשר גייט איר זאגן ס'איז מותר לכתחילה, ס'וועט אויסזען ווי צוויי תורות ביי אידן, איר פארשעמט דאך מיך. האט אים אודווארי רב געזאגט ליסען, גייטס לערנען בעסער און פסק'נטס צו די זאכן, און האט אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן אויף אים. דאס איז אויך סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא הייסט גענגסטער. דאס איז וואס סאטמאר איז געווען אלע יארן און נישט סאטמאר, בעלז איז אויך אזוי געווען ווען זענען געווען ביי די כוחות, נאר שפעטער ווען דער בערל איז אוועק האבן זיי אנגעהויבן צו שרייען זעמיר נרדפים נרדפים נרדפים, ווען נישט דער פריעריגער פאפא רב דער ויחי יוסף האט אויסגעלייגט געלט, ער האט געשיקט געלט מען זאל לערנען מיט דעם יונגעלע פרייוועט. וואלט נישט געבליבן קיין זכר פון בעלזע רבנות, און אזוי איז יעדער ווען ער איז ביי די מאכט איז ביי די מאכט טו איך וואס איך וויל, סא בקיצור סייעתא דשמיא הייסט רציחה, דאס איז וואס זיי זענען רוצחים, מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, מען האט מיר געשאסן אין שטערן, דאס איז וואס די חברה טוען, זיי זענען רוצחים, עניוועי איז די רבנים הייבן נישט אן צו קענען, איך האב אייך שוין געזאגט איך בין אליינס אריין צו רב זלמן לייב, איך בין נישט אריין איך האב אים געשיקט א צעטל פון א וסת און עס אויסגעשטעלט פאלש, ער קען נישט. ס'איז אנגעבלאזענע זאך, מען האט אים גענומען ווייל מען האט געדארפט האבן א שמייסער, און דער שייגעץ דער עוכר ישראל זאגט אויף זיין רעבן רב וואזנער פון וועם ער האט די הוראה אז ער איז אן אפיקורס, נישט יעצט האט ער עס געזאגט אבער נאך ווען ער האט געלעבט ווייל ס'איז געווען עפעס א פראבלעם ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט די שיטה איז במילא איז ער געווארן אן אפיקורס, סאו זלמן לייב האט סייעתא דשמיא ווייל ער האט הוראה פון אן אפיקורס, דאס איז א נייע ווארט סייעתא דשמיא, יעצט איך וויל וויסן, זלמן לייב פיליפ האט א ברודער וואס ער איז דער גרעסטער נואף אין שטאט, ער איז געווען א מגיד שיעור אין שאפראן און ער האט מטמא געווען בחורים אין שאפראן, און שאפראן רב האט עס נישט געוואלט געדולדן ווייל ס'איז דאך זיין ישיבה, איז ער געגאנגען האט אים געהייסן ער זאל זיך אויפהייבן און ער זאל ארויסגיין פון דא און ער האט אים ארויסגעווארפן, איז היינט איז ער געווארן ביי די זאלוינים דער גאנצער הויפט רב ווייל ער האט ארויסגעגעבן עפעס א ספר וועגן מען זאל נישט נעמען געלט פון נישט קיין גוטע פלעצער, זאג, זרע מעג מען יא נעמען פון נישט גוטע פלעצער? זאג, מען מעג שטופן פאר בחורים אינעם אחור, מען מעג זיי שטופן אין פיסק, מען מעג זיי טאטשן די ערווה ביז זיי קומען צו צו זרע לבטלה, דו חזיר וואס דו האסט אפגעטון אין שאפראן ווייסן מיר אונז אלע, און ער איז דער וואס ער איז ביזי, מען טאר נישט דעם עירוב, מען טאר נישט, מען טאר נישט, כ'וויל דיך פרעגן, אין יענעם אין אחור שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט, את זכר לא תשכב משכבי אשה. אן עירוב שטייט אז שלמה המלך האט מתקן געווען אן עירוב אז מען מעג יא, ער וועט אזויפיל רעדן דערפון ביז יעדער איינער וועט וויסן אז מען טאר נישט, און ער הייסט משנה הבריות, ניין מנשה פיליפ, אוי דו שייגעץ, זאג כאטש הרב מנשה פיליפ, און ער איז היינט דער שיינער איד אין סאטמאר, דו פארשטייסט, און די אידן האבן סייעתא דשמיא. דו כאפסט פארוואס? ווייל זיי זענען די גרעסטע נואפים האבן זיי סייעתא דשמיא, ס'איז א נייע זאך געווארן איך האב סייעתא דשמיא און דו קענסט מיך מיט מיר נישט קריגן, סאו איך וויל אייך פרעגן די מענטשן זלמן לייב פיליפ מיט זיין ברודער משנה מנשה פיליפ זיי פסק'ענען פאר אונז הלכות נידה און זיי זענען די וואס זאגן זיי האבן סייעתא דשמיא, איינער זאל מיר זאגן אז זיי קענען פסק'ענען? כ'מיין אויב ס'האט צו טון הוראה מיט סייעתא דשמיא קענען זיי האבן סייעתא דשמיא זענען דאך א באנטש אוו נואפים. ווי די סייעתא דשמיא אלס וואס קומט עס אן? ווייל ער איז ביזי מיט דעם פרשת הכסף צו מען מעג יא נעמען פון פרייע מענטשן צו פון די מדינה צו נישט, דארט קומט אריין די סייעתא דשמיא אויף הלכות נידה, נאכדעם איז אזוי, מען וואלט געדארפט האבן כאטש צוואנציג דרייסיג שיעורים יעדע נאכט אין אלע שילן, ניין מען טאר נישט מען טאר נישט ווייל טאמער א בחור וועט זעהן צו א אינגערמאן וועט אריינקומען אין שיל און ער וועט ברענגען א ספר אויף הלכות נידה, אוי די בחור וועט ווערן היי און הארני און סעקסי און ס'וועט אים גראד קומען זרע לבטלה. דאס איז סאקמער, ליגנט מיט בלאף מיט שייגעצעריי מיט אלעם, דעטס דעטס וואט ווי אר אלל אבאוט נאו, אנפארטשענעטלי, סאו וויל איך יעצט פארשטיין, ס'איז דא שיעורים? ניין, ס'איז דא איין שיעור וואס די צענטראלע סאטמארע מוסדות האט, דאס איז די זאליקאס, און דאס איז אין כולל, און אונטן, און ווער לערנט דארטן פאר? הרב הצדיק מורי מורינו הרב ר' יחזקאל טייטלבוים חזיר, שליטא, וואס ער האט אנגע'חזיר'ט זיין שוועגער. און יעצט, דער עולם מיינט דאך אז ס'איז א ליגנט. אבער איך וויל ענק זאגן, יעדער רב ווייסט היינט, זיי האבן מיך אלע אפגעקאלט, נעם אים שוין אראפ, דו הרג'סט אים אפ, אים מיט זיינע קינדער. נעם אים שוין אראפ. סאו האט ער געטאטשט די. און זיי זאגן מיט דעם נאמען פון די שוועגער, דעם ערשטן נאמען מיטן צווייטן נאמען. זיי ווייסן עס אלע. דא איז נישט דא קיין סיקרעטס. ווען דאס איז נישט אמת וואלט איצו פימפ ארויסגעגעבן א בריוו קעגן מיר, ער קען עס נאר נישט טוהן ווייל דער רב וואס איז געזעסן ביים בית דין האט זיי געזאגט ליסטען איך בין נישט דא צו פראטעקטן חזקל חזיר איך בין דא אז די פרוי זאל זיך נישט מוזן גט'ן ווייל ס'איז א פגם משפחה און ס'איז דא קינדער אינוואלווד במילא בין איך געגאנגען איך האב אויסגעארבעט א היתר אבער טאמער געסטו ארויס א בריוו קעגן נחום ראזענבערג אז ס'איז ליגענט געב איך ארויס די גאנצע גביית עדות אונז זעמיר געזעסן דריי רבנים האט זיך איצו אפגעלאזט, קומט ער מיר זאגן אז כ'זאל נישט אויפהערן מיט חזקאל, וועט ער מיך לייגן אין חרם, זאג איך אים קענסט מיך לייגן אין חרם, נאר טו מיר א טובה, איך וועל זיין דער ערשטער וואס ער שרייבט אונטער דעם חרם, אדער ווען נישט זאל איך צושרייבן גם אני מסכים, נו דאס איז סייעתא דשמיא, יעצט וויל איך אייך פרעגן, די גאנצע שטאט ווייסט אז ער איז א נואף, מען וויל אים נישט נעמען, ער לויפט נאך מען זאל אים נעמען פאר בריסן, מען וויל אים נישט נעמען, און אין קליימער וויל מען אים ארויסווארפן אויכעט, זיי קענען נאר עס נישט טון ווייל זיי טענה'ן דעמאלטס וועט נחום ראזנבערג זיין גערעכט, בהמות וואס איר זענט, איך בין עניוועי גערעכט. די גאנצע שטאט נאך די פראבלעם וואס איז געשען אין וויזשניץ אז אינגעלייט האבן נישט געוואוסט אפילו וויאזוי מען מאכט בדיקות און די פרויען זענען נעבעך נכשל געווארן מיט איסורי כריתות זאגט יעדער ער האט איינגענומען די גאנצע וועלט אן א קול אן א קול גארנישט ס'איז געפאלן הרים כדונג נמסו די בערג האבן זיך אויפגעלאזט נישט דא גארנישט מער עניוועי סאו דער יונגערמאן גייט אריין צו יחזקאל טייטלבוים אין שיעור און ער הייבט אן חזקל הייבט אן מ'טאר נישט אנרירן א פרוי און ער הייבט אן גראד אזוי ווי יעדער הייבט אן מיט דעם באקאנטן ש"ך טאמער דער מאן איז א דאקטער צו מען מעג אנרירן דעם דופק צו נישט און ער ברענגט צו א מחלוקת אז לויטן רמב"ם צו טאטשן די פרוי אנצורירן אפילו ווען ס'איז א סכנה למשש א דופק איז עס א שפילט מען זיך ארום מיט א איסור כרת מיט כריתות דאורייתא לויטן רמב"ן אז ס'איז שלא כדרך חיבה ווען ס'איז א פרוי און זי ברויך דיך האבן ווייל זי איז קראנק אה, דעמאלטס איז עס נישט דאורייתא, ס'איז א דרבנן, אבער במקום צורך האט מען מיקל געווען, נישט טון בדרך חיבה, און וואס איז איבריג זאל מען נישט טאטשן, און פארטיג. איז וויל איך פארשטיין די גאנצע זאך. ווען חזקל טייטלבוים לערנט דאס פאר, און יעדער אינגערמאן וואס זיצט דארטן ווייסט אז דער מענטש האט בועל געווען אן ערווה דאורייתא אן אשת איש, וואסערא מין אויפנאמע קען אזא אינגערמאן האבן פון אזא פארלערנען? איך וויל אז דו זאלסט מיר דאס מסביר זיין, אז מען האט נישט געטראפן א גרעסערן סקאם אף די ערט, א גארביטש פון שטאט ווי יחזקאל טייטלבוים מען זאל פארלערנען הלכות נידה. דאז איט מעיק סענס טו עניבאדי? ווען דער יונגערמאן האט שכל זאגט ער אים חזקאל, טול קורה מבין עיניך, דו האסט דאך א גאנצן באלקן גע'גנב'עט, האסט דאך גע'גנב'עט א פרעמדע פרוי, און אים הייסט מען ער זאל גיין פארלערנען? איז דאס נישט קיין שאנדע? איז וויל איך פרעגן א זאך, קען א יונגערמאן באקומען עפעס א נוצן פון אזא מענטש וואס ער לערנט פאר הלכות נידה? זיכער אז נישט. ווייל ער ווייסט אז ער גלייבט נישט איין ווארט וואס ער רעדט, ווייל ער אליינס האלט נישט אין שטיין, ער העט גיין מיט די ברילן שבת העט ער נישט גיין מיט די ברילן, און ער העט נישט אראפלאשן דעם טוילעט, די שכנים זאגן ס'שטינקט גאנץ שבת ווייל דער פלאשט נישט אראפ דעם טוילעט, דאס העט ער טון, אבער בועל זיין אן ערווה העט ער אויך טון, און דאס איז געווארן היינט אונזערע מנהיגים פון כלל ישראל, יעצט ווען איינער זאל אים גיין פרעגן א שאלה אויף א בדיקה, קען מען אים טראסטן? ער גלייבט דאך נישט אין די גאנצע זאך אז מען טאר נישט אנרירן קיין ערווה, מען טאר נישט בועל זיין קיין ערווה. און וויאזוי זאל איך אים טראסטן אז ער פסק'נט אז די פרוי איז א נדה צו נישט, און ווען ער זאגט אז זי איז נישט ריין איז עס אמת, און ווען זי זאגט אז זי איז יא ריין איז עס אמת? איז דאך קיין איינס נישט אמת ביי אים. ס'גייט אויף די לאטערי איני מיני מייני מו, דיר העל איך יא זאגן ס'איז גוט און דיר העל איך זאגן ס'איז נישט גוט. און טאמער קומט נאך א פרוי פרעגן די שאלה און ער זי זעהט זי איז א שיינע, קען ער אנהייבן גראד צו שפילן מיט איר ליעב אויכעט. אז ער האט געשפילט מיט די שוועגערין קען ער מיט אן אנדערן שפילן, און נאכדעם הייבט זיך אן נאך איינער, ס'איז דא איינער ס'האט אן אייגענעם בעזעם, אים האט אונז בעלז געגעבן א מתנה, די דר'ערד ליגערס, די בעלזער, וואס האט עטץ אים נישט געהאלט, בהמות וואס עטץ זענטץ, אונז האמיר אים געברויכט האבן דא. סרול בריעפ'ן האט עטץ אונז געגעבן א מתנה, איז שוין מיטגעקומען דער זון, און דער זון איז געלאפן צו זונות ווען ער איז געווען א שוחט, און דאס אייניקל האט דא א בית מדרש מיט א בעזעם שטיבל, און ער האט געוואלט צורעדן א פרוי זאל מיט אים וואוינען אויף די אנדערע העלפט, נעם איך נישט קיין אחריות, זי זאגט אז זיי האבן שוין געוואוינט און ס'איז אפילו דא א בעיבי, אבער אויף דעם נעם איך נישט קיין אחריות. אבער ווען איך האב איר געזאגט זי זאל מיר גיין ברענגען א די ען עי, האט זי געזאגט די רבנים לאזן נישט, ווייל ווען נישט וועט עס זיין א וודאי ממזר. דאס זענען די רבנים, יעצט וויל איך ענק עפעס פרעגן. משה מאיר בריעף האט נאמנות? ווי קען ער האבן נאמנות? זיין טאטע איז געווען א שוחט, ער האט אפגעטרייפעט געלאפן מיט שיקסעס זעקסע אינדערפרי אויף דעלענסי קארנער באוערי, און נאכדעם איז ער געגאנגען שעכטן זיך באדן אין בלוט פון די טשיקנס, א שוחט דארף דאך מעלה זיין די אלע נשמות. סא אונז זאל מיר זאגן אז משה מאיר בריעף איז באגלייבט אויף הלכות נידה, ס'איז געווען יעצט א קאמענדאנט א גערער וואס דער קאמענדאנט, ז ער קאלט אפ ווען דו זאלסט וואוינען מיט דיין ווייב, האט מיר דערציילט א גערער, ער האט מיר געזאגט, טאמער דארף איך האבן גיי איך אדער צו א זונה אדער איך האב מיין חבר'ס ווייב, דו קענסט זאגן א אינגערמאן ווען ער זאל וואוינען? ס'איז נישט געהערט געווארן אזא זאך. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, זאלן טון וואס זיי ווילן. דער קאמענדאנט האט געטוישט החליפו נשותיהם, ער האט געטוישט, ער האט געזאגט דו'סט גיין מיט יענעמ'ס ווייב און יענער מיט יענעם און ער העט צוקוקן וויאזוי ס'וועט ארבעטן. ס'איז דאך געווארן א לצנות די גאנצע תורה. יעדער קומט אן מיט א פרומען פרצוף. נאכדעם איז דא א ראש ישיבה אין וויזשניץ, ער איז געווען א נוח. נאכדעם יעצט איז דא דער משגיח אין דער ליטווישע ישיבה וואס מ'האט אים אריינגעזעצט. ער האט מטמא געווען מיידלעך מיט יונגלעך, מיט בחורים אין די ישיבה. און נאכדעם איז דא א משגיח אין א חסידישע ישיבה, ער האט געטאטשט בחורים. דאס אלץ וואס די לעצטע פאר וואכן וואס אונז האמיר גערעדט פון. ס'איז נישט, מ'רעדט נישט דא פון יארן, פון וואכן. נאכדעם די סאטמארע מנהל פון די תלמוד תורה, משה הערש קליין, נאכדעם איז געווען יעצט א מנהל פון א סעמינאר, א חסידישע סעמינאר אין ארץ ישראל האט געטאטשט מיידלעך, און ס'געווען די לעצטע חודש מיט חודש מיט א האלב האט מען זיי געכאפט אלע מיט זנות, און גראדע מ'האט זיי אלע אויסגעטשעקט, זיי האבן נישט געהאט קיין אינטערנעט, זיי האבן נישט געהאט קיין ווידיאו, זיי האבן נישט געהאט קיין אייפאון, זיי האבן נישט געהאט די גאנצע טמא'נע כלים. אלע האבן זיי געהאט כשר'ע טעלעפאנים, און זיי האבן געהאט מכשירים מיט א זיגל. סאו וויל איך ענק עפעס פרעגן, וואט איז ריעלי גאואינג אן העיר? וואס, אונז זעמיר טאקע שוין אינגאנצן נישט צו די זאך? מען קען מאכן ליצי ליצנות פון הצלה? סאו וואו איז די סייעתא דשמיא? סאטמאר זאגט אז זיי פארקויפן סייעתא דשמיא, רעבעס זכרונו לברכה יא, אבער עטץ? עטץ זענטס אלע דר'ערד ליגערס, עטץ זענטס אפילו נישט בגדר פונעם שוואכסטן יונגערמאן פון די שטאט, עטץ זענטס ווייניגער פון זיי, איז במילא האט עטץ נישט קיין סייעתא דשמיא, און דער עולם טראסט ענק נישט, איז עס א פראבלעם. און יעצט לאמיר גיין ווייטער, ר' אהרן האט זיך געוואלט אויפארבעטן זיין קאמפעני, האט ער געהאט דיינים שוואכע, איך האב זיי אריינגעשיקט בדיקות, האב איך געוואלט זעהן וויאזוי זיי פסק'ענען, זיי האבן אזוי שלעכט געפסק'נט אז ס'איז געווען א שרעק, האב איך דעמאלטס מעורר געווען פאר עטליכע רבנים, האט מען גענומען דא א רב און מ'האט געזאגט אז ער זאל צופילעווען די אינגעלייט, סא זיי האבן זיך געלערנט בעיסיקלי אויף אונז. און אזוי גייט אלעס, למשל אין חלפים קען איך מיך נישט אויס, אבער ס'האט מיר געזאגט א שוחט ער האט גע'שחט'ן אינאיינעם מיט נח וויינשטאק, נח ג. און ער זאגט דער חלף איז אים געווען גאנץ קימעשה, אבער ער איז נישט געווען קיין גרויסער אומן און קיין גרויסער מומחה, היינט איז ער דער ראש השוחטים ביי רבי אהרן, פארוואס? ווייל ער דעליווערט וויפיל פלייש מען ברויך. כשר צו נישט איז אירעלעווענט, וואס מען האט גע'שחט'ן א סקאווע דאג, צו מען האט גע'שחט'ן פיג, חזיר, וועמען קערט עס, היינט קוקט מען נישט אויף די אלע זאכן, היינט קוקט מען פראדאקשען, די מאני איז היער, דעטס אלל ווי וואריד עבאוט. סאו איז געגאנגען ר' אהרן, האט געכאפט סתם אביסל דיינים האט זיי געשטעלט אויף די פיס כדי אז מען זאל צושטעלן פארן עולם א סערוויס, ער האט אפילו צוגעשטעלט זיין זון מענדעלע חזר וואס ער מוז האבן געוואלטיגע סייעתא דשמיא ווייל ער האט נישט נאר אלס בחור האט ער מטמא געווען די קינדער און די בחורים פון די ישיבה אין מאנרא, ער איז געווען ראש ישיבה און האט מטמא געווען אנטווערפן בחורים, און ער איז געגאנגען צו זונות מיר האט דערציילט א אינגערמאן, איך בין געווען דער וואס איז מיט מיט געגאנגען האט אלס מיט גענומען איינעם אויפן וועג, ס'איז א. צו פארן פון אנטווערפן פארט מען מיט א באן ביז אמסטערדאם, און אין אמסטערדאם גייט מען ארויס אין די באן סטאציאן און מען גייט אריבער א גרויסע גאס האט ער מיר יענער געזאגט, און א גייט איין גאס רעכטס און איין גאס לינקס און דארט איז דא אלע זונות וויטרינעס זיי שטעלן זיך ארויס נאקעט און דרייפערטל נאקעט ביי די פענסטער און מען קוקט און מען גייט אריין און מען באצאלט און מען וואקט ארויס און מענדעלע פלעגט פארן יעדע וואך אזוי האט ער מיר געזאגט.

און שוין, און ער האט גארנישט געזאגט. ס'איז אים געווען א שאק צו זען אז א ראש ישיבה גייט אויף אזאלכע פלעצער, אבער היינט שוין נישט. היינט אונז האבן דאך שוין א ליסטע פון ס'איז נישט דא נאך די זינד וואס ראש ישיבות האבן נישט געטון. זיי האבן איינגערעדט די קינדער לגיונות, זיי האבן איינגערעדט זיי פליען אין הימל, האסט אזא איד ווי לעיזער בערלאנד, ער איז מסתם דער גרעסטער עובד אין ברסלב, איז דא נאך אזא עובד ווי ער? און ער איז א נואף, ער האט אראפגעברענגט ר' נחמן און וויפיל ער האט אים אויפגעבויט די אלע יארן און האט געברענגט חסידים מיט מענטשן, אויף אזויפיל האט ער אים אראפגעברענגט, ווייל ביז יעצט האט מען נישט געוואוסט ס'איז יא א ריזיגע שיטה ס'איז נישט א ריזיגע שיטה, היינט וועלכע מענטש קוקט אפילו די וועג פון ברסלב? דאס האט ער געקענט טון, דאס האט דאך שוין נישט געטון דער ביליגסטער אינגערמאן אין קיין שום אנדערע חסידות. און ער האט זיך געמוזט שטארק רעכענען מיט דעם אז ער ברענגט אראפ ר' נחמנ'ן, ער איז נישט קיין פריוואטער מענטש ער איז א פאבליק פיגור. און ער האט עס נישט געטון, סאו יעצט צוריק קומען דא צו אונז, אונז האמיר איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער צו טויזענטער יונגעלייט אין ווילימסבורג וואס זיי דארפן נאך האבן הלכות נידה, זענען נאך נישט פעסט דעם סטעידזש וואס זייער פרוי האט שוין נישט די וועסט, און ווי זענען די אינגעלייט? ס'איז דא אפשר נאך א שיעור ערגעץ איך ווייס ווי, אבער ס'איז נישט דא, ווייל מ'טאר דאך נישט לערנען הלכות נידה ווייל א בחור עט עס זעהן, עט ער קראנק ווערן דערפון, דעיס איז סאקמער. כ'געדענק ווען איך האב ארויסגעגעבן מיין חיבור אויף הלכות נידה אויף וועסטעס, האט מען מיר געזאגט אז איך זאל פארלערנען אין סאטמאר אין בעסמעדריש דארט אין דעם רבינ'ס הויז, דעמאלטס איז עס נאכנישט געווען אזא יקר המציאות, ס'איז געווען אביסל נאכגעלאזט, אויבן און נאך די סטעפס אראפגעפאלן, בין איך געגאנגען דארט פארלערנען, און כ'האב מסביר געווען אלעס, ס'געווען אסאך שיעורים, ביז איין טאג איז געקומען איינער פון די גרויסע צדיקים, איך ווייס נישט פונקטליך ווער, און זיי האבן אריינגעשיקט איינעם אין נאמען פון קהל אז איך זאל נישט פארלערנען, האב איך געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט. עטס האטס א פראבלעם, איך האב נישט. פארשטייסט פארוואס? ווייל ווייל איך לעק מיך נישט צו קיינעם. דאס איז געווען די פראבלעם. און מענטשן זאגן נאך היינט, זיי האבן זיך מחיה געווען מיט די שיעורים. ס'האט זיי אויפגעלעבט, זיי האבן געוואוסט וואס מער ס'טוט זיך אויף די וועלט. יעצט אויף די לופט זענט עטס נישט קיין באלעבאס. איך האב א האטליין, און אויף דעם זענט עטס נישט קיין באלעבאס. עטס האטס געשאסן, און עטס האטס מיר געגאסן בליטש, עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט. אבער עטס זענטס נישט קיין באלעבאס. ס'א שאנדע אז א אידישע שטאט זאל אויסזען אזוי, אונז זעמער בועלי נדות אזוי ווי די גרעסטע בעל עבירות אין דער אלטער היים וואס האבן נישט געגלייבט אין גארנישט. און ס'איז נישט קיין שוגג, ס'איז א קרוב למזיד, ווייל עטס האטס געהאט די געלעגנהייט צו לערנען, און דער ווער ס'האט ענק נישט געלאזט דער איז עתיד ליתן את הדין, דאס איז דער הערשל קלאר מיט די פאר משוגעים די סיקריקים חברה. אז נאר א סאטמארע דיין מעג פארלערנען איי זיי קענען נישט און זיי האבן נישט דעם כח ההסבר און זיי אליין ווייסן נישט וואס סגייט פאר. אינגערמאן באקלאגט זיך פאר א דיין אז ער האט נישט קיין קינדער שוין פיר פינעף יאר נאך די חתונה זאגט אים דער דיין זאלסט וואוינען יעדע נאכט זאג איך אים משוגענער דו גיי וואוינען דריי מאל א נאכט נישט דאס וועט דיר העלפן סהאט צוטון מיט די אוויולעישן איך וועל דאס נאכאמאל מסביר זיין אין א שיעור בלי נדר. יעצט איך בעט אויך טאמער עט עטס אמאל וועלן תשובה טון און עטס שטעלן צעטלעך אז מען גייט פארלערנען הלכות פאר אינגעלייט שרייבטס נישט הלכות טהרה, איך האב געזען אמאל איינער האט געזען אז סאיז הלכות טהרה די די אירגון שיעורי תורה האבן עס געמאכט, זאגט מיר יענער זעסט צו דעם שיעור גיי איך נישט ווייל וואס איז דען היינט שייך טהרות? היינט דאך נישט דא קיין טהרות, דאך נישט דא קיין טומאת מקדש וקדשיו, ליטל דיד יו נאו אז מען רעדט פון א אשה נידה, האב איך אים מסביר געווען, דיין פרוי באקומט א וועסט, ווען זי איז נישט ריין, דארפסטו וויסן ווי אזוי זי דארף זיך רייניגן, האט ער געזאגט כ'האב דאס קיינמאל נישט געוויסט, פרעג איך אים וויפיל יאר האסטו חתונה געהאט, זאגט ער, כ'געדענק דעמאלס וויפיל ער האט געזאגט, זיבן אכט יאר, ער איז אין זיין לעבן נישט געגאנגען צו קיין שיעור פון הלכות נידה. יעצט איך פארשטיי פאר די עלטערן זייער שווער צו פרעגן זייערע קינדער, אפילו זייערע טעכטער, דיין מאן גייט ערגעץ צו א שיעור צו. דו גייסט ערגעץ צו א שיעור? זייער שווער צו פרעגן, אין שנה ראשונה איז מען דאך נאך אין הימל, און ביז מען לאנדעט צוביסלעך און מען הייבט אן צו זען אז ס'איז א רעאליסטישע וועלט און ס'איז א וועלט וואס מען דארף ארבעטן בזעת אפיך תאכל לחם, דעמאלטס פארגעסט ער שוין בכלל אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי הלכות נידה, ער איז שוין אזוי אויסגעטון און אזוי ווייט פון די תורה, אז די תורה שטייט. ווערט געברענגט אין ילקוט פרשת נצבים, אם תעזבהו יום יומיים תעזבך. יעדן טאג וואס דו וואקסט אוועק אן תורה, די תורה וואקט ווייטער, ביסטו שוין נאך א טאג ווייט פון די תורה. סאו האט דאס זיבן טאג נישט געלערנט תורה ביסטו שוין פערצן טאג אוועק פון די תורה. און האט דאס זיבן יאר נישט געלערנט תורה ביסטו פערצן יאר אוועק, דו געדענקסט שוין בכלל נישט אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי חומש רש"י. יעצט ווי זענען די רבנים זאלן דאס צושטעלן? זיי פרעסן דאך פון אונזער געלט און זיי זויפן אונזער בלוט, וואסערע סערוויס געבן זיי פאר די קאמיוניטי אחוץ איין זאך, נישט לאזן אז מען זאל גיין צו די פאליס ווען מען מאלעסטעט א קינד. ס'איז געווען אמאל א געוויסע מקווה אין א די פי קעמפ וואס מען האט געהאט דערויף גרויסע טענות, מענטשן האבן זיך נישט געוואלט משדך זיין מיט צוואנציג יאר שפעטער מיט די פרויען וואס האבן גענוצט יענע די פי קעמפ מקווה, ס'איז געווען אינדערהיים אמאל עפעס א מקווה, ס'איז געווען ערנסטליכע חששות, מענטשן האבן זיך נישט געוואלט משדך זיין, מ'האט געפרעגט וועלכע מקווה האט מען גענוצט, היינט דארף מען פרעגן האסט געמאכט א הפסק טהרה צו דו האסט זיך סתם ארומגעווישט אביסל, ביסט אריינגעגאנגען בחורין ובסדקין מיט א מוך דחוק און דו ביסט געווען דארט גאנץ בין השמשות און דו האסט עס ארום גוט נעמען ארום און ארום צו מאכן זיכער אז דו האסט אויסגעווישט גוט דעם אותו מקום, די וועדזשיינע, נישט דעם אחור, די וועדזשיינע, און נישט דעם סדק וואס איז דארטן דא, נישט דאס בעט מען פון דיר זאלסט עס טון, נאר מען בעט זאלסט אריין גיין אין די וועדזשיינע אזוי ווי דארט ווי דיין מאן גייט אריין, וואט א דזשאוק דא איז געווארן, די גאנצע תורה איז איין שטיק דזשאוק, און דאס פלייש איז פונקט אזוי טרייפה, יעדער באדויערט חזקל ראטה, חזקל ראטה איז די משגיח אויפן גרעסטן שלאק.

פארשטייסט? נאר דאס וואס דו מוזט האבן מוזטו האבן, און וואס יענער מוז האבן אינטערעסירט דיך נישט. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם קאנסטראקטיוו, אונז דארף מען זיך צאמנעמען, מען דארף מאכן שיעורים, יעדע קהילה זאל האבן שיעורים, און נישט איינס נאר פינף זעקס מיני שיעורים, כ'וועל ענק זאגן דעם אמת. ווען מען לערנט פאר הלכות נידה איז דא געוויסע סימנים, געוויסע סעיפן וואס איז נישט שייך פאר א נולי וועד, און נאכדעם איז דא געוויסע סעיפן וואס איז שוין נישט אזוי שייך פאר א עלטער קאפל, יעדע זאך האט זיך אנדערע זאכן, ס'דא הלכות דם בתולים, ס'דא רואה דם מחמת תשמיש, נאך אפאר מאל ווען מען איז דאס אלעס דורך געגאנגען, דעמאלטס ווייסט מען שוין אז עס איז נישט קיין רואה דם מחמת תשמיש, איז למעשה מען דארף פארלערנען אנדערש פאר עלטערע אינגעלייט, מיטלערע אינגעלייט, און יונגע אינגעלייט, און א חלק פון הלכות נידה זאל זיין אז די לעצטע צען אדער פופצען מינוט זאל מען לערנען סימן ר"מ, איך האב גערעדט אמאל מיט א אינגערמאן. ער האט מיר עפעס פארציילט אז ער האט גרויסע נסיונות, בקיצור ער האט איינעם ביי די ארבעט און זי איז ער ווערט משוגע נאך איר און ער געט זיך אויס די תאווה אין זיין ווייב און ער טראכט פון איר אזוי ווי ער וואוינט מיט איר, איך האב אים געזאגט ער זאל אוועקגיין פון דעם דזשאב ווייל ס'וועט נישט גוט פארן ער האט מיך געפאלגט אבער למעשה האב איך אים געזאגט אין שלחן ערוך שטייט אז וואס דו טוסט דאס איז רחמנא ליצלן ווען משיח וועט קומען דער אייבערשטער אים אראפראמען פון כלל ישראל, די אייבערשטער ברויך אים נישט. זאגט ער איך האב קיינמאל דאס נישט געוואוסט, נו אוודאי האט ער נישט געוואוסט, ווייל ווען מען איז געגאנגען אין חדר האט מען דאך נישט געטארט רעדן פון דעם אין נבלות, און ווען מען האט חתונה געהאט איז מען דאך געווען אין הימל, און ביז מען האט געלאנדעט איז מען דאך שוין געווען טרוד אויף ברענגען פרנסה, און אזוי זעט אויס היינט דאס אידישקייט, מען וואלט אויך געדארפט מאכן אז די וואס זיי לערנען פאר זאלן פארלערנען, און זיי זאלן פארלערנען צו ס'איז דא איין יונגערמאן צו פופציג יונגעלייט, ווייל אזוי וועט כאטש דער שיעור זיך אנהאלטן. און אזוי זעהן מיר אויס אזוי ווי דער גוי טוט קאמעמערעיטן זיין טאטן און זיין מאמען מאדערס דעי און פאדערס דעי, אונז קאמעמערעיט מען דעם רבונו של עולם אז שובבים לערנט מען פאר איבעראל אביסל הלכות נידה, איז עס נישט קיין דזשאוק? שטעל דיר פאר איינער גייט דרייוון א קאר און ער האט נישט קיין לייסענס און ער ווייסט נישט וויאזוי צו דרייוון א מענטש, איז שפילט זיך ארום מיט כריתות מיט די גרעסטע הארבסטע עבירה אין די תורה און ער ווייסט נישט גארנישט ער ווייסט נישט פון פרישה סמוך לווסת ער ווייסט נישט פון מוך דחוק פון בדיקות פון ציילן חמישה ימי טומאה שבעה נקיים ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר נו וויאזוי קלערסטו אז דו וועסט ערגעץ אנקומען און די פרוי ווייסט נישט פון קיין חציצות וויאזוי מען קוקט און וויאזוי מען איז זיך בודק אונז האמער א פראבלעם מיט ביי האר דער רבי האט געוויינט אויף דעם. ווייסט, איך וועל דיר זאגן, אונז האלט מיר נאך וועי וועי ביהיינד און ביפאר בייהאר מיט צוויי האר, אונז האלט מיר ביי טריקענע גמרות און שלחן ערוכ'ער, פון חציצות ביי טבילות, און ס'איז א שרעק. און יעצט וויל איך דיר זאגן נאך א פונקט, מ'נוצט אלע היתרים אויך, כ'האב געטראפן אמאל א אינגערמאן, און מ'איז געגאנגען ביי מיר אין שטוב אין מקווה און ביי זיי אין די קאנטרי, און זעמיר געשטאנען האמיר געווארט דארטן, נאכדעם זעמיר געגאנגען ערגעץ אריין אין א סטאר עפעס קויפן, כ'דענק פונקטליך עפעס צו עסן, האב איך אים געפרעגט, זאג מיר, ס'איז דא אין די מקווה א ביוטי פארלער וואס זי פארבט אויס די האר מיט די אויגן מיט די אלע זאכן? זאגט ער, ניין, ס'איז נישט דא. פרעג איך, איך זעה דאך דיין ווייב איז יעצט געווען ביי טבילה און קוק וויאזוי זי איז אויסגעשמארגעט און אויסגעשמירט, ווען האט זי דאס אראפגענומען און ווען האט זי דאס צוריקגעלייגט? זאגט ער ניין ער האט אמאל געפרעגט א רב אז אויב א פרוי נעמט עס נישט קיינמאל אראפ איז עס אינגאנצן נישט קיין חציצה, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, ער נוצט עפעס אזאלעכע קולות איך ווייס נישט ווער ס'האט זיי געגעבן דעם היתר, דאס איז נישט קיין משנת חסידים וואס א אידישע טאכטער א חסידישער יונגערמאן דארף נוצן דעם היתר, און איך ווייס נאך נישט צו ס'איז א היתר ווייל ס'איז דאך דא אסאך סעיפן צו דעם, און איך וועל נאך אריינגיין ווען מ'וועט אם ירצה השם לערנען די אלע הלכות באלד ביי די שיעורים פון הלכות נידה. סאו די רבי האט געהאט א פראבלעם מיט בייהאר, אונז האמיר אסאך ערנסטערע פראבלעמען. כ'גרייט זיך אויך ארויפצושטעלן אויף קעסטל נומבער ניין דעם ניינטן שיעור פון הלכות נידה אבער דאס וועט זיין אזא שיעור כללי ווייל אויב מען ווייסט נישט ווי צו מאכן בדיקות ווייסט מען דאך נישט אסאך זאכן ווען איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים איך האב פארגעלערנט אויף די חתונה פאר זיי איך האב נישט געטראפן איינעם וואס האט געקענט אויסרעכענען חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים מ'האט זיי געמוזט באגלייטן א האלב יאר א יאר. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אויסער די דם נידות וואס ס'קומט ארויס, קומט צוריק ארויס די זרע וואס דער מאן לייגט אריין אין איר, און דאס לערן איך ארויס פון א פסוק, יא, אז פונקט ווי דם שטערט צו די שבעה נקיים שטערט דאס אויך, איז דארף מען וויסן וויאזוי מ'ציילט די פינף טעג. ס'איז מורא'דיגע חורבן איז געפערליך געפערליך ס'דא אינגעלייט וואס. זיי ציילן נישט קיין פינף טעג נאר פיר טעג ווייל זיי רעכענען אריין דעם טאג ווען זיי מאכן דעם הפסק טהרה פאר דעם ערשטן טאג פון די שבעה נקיים, און ס'איז דא אנדערע מיסטעיקס, ס'איז ממש איז א שרעק וואס ס'גייט פאר. פרויען ארבעטן אין מאנהעטן, מען פארגעסט מיט צו נעמען די בדיקה שמאטעס, און נאכדעם מאכט מען נישט, און מען דארף נאר איין מאל עובר זיין איסור נידות נאכדעם ביסטו פערטיג, ווייל מ'הייבט אן צו טראכטן אוי דאס קינד איז שוואנגער געווארן דעמאלטס, דאס קינד איז נישט קיין כשר קינד. שוין, מען זאגט כי אם מזרע היהודים מרדכי, אשר החלות לנפול לפניו, כי נפול תיפול לפניו, אז מען ברעכט דורך איינמאל די חומה פון אידישקייט פאלט מען אזוי ביטערליך אראפ. איז צו מסכם זיין, צו ענדיגן וויל איך ענק זאגן, סרול האגער המצרי איז נישט דער איינציגער, נישט נאר זיין קהילה האבן געהאט פראבלעמען, אלע האבן זיי פראבלעמען, און ס'איז פאני, ס'איז דא אינגעלייט וואס אזעלכע פוסטע שטריקעס אין די ישיבה, זיי פארשטייען נישט קיין לערנען, זיי ליגן נישט דערין, זיי ווערן א אינגערמאן, טראסט מען יעדן איינעם מיט א פרוי וואס דאס. זי בלוטיגט און ס'איז א איסור כרת מיט א איסור נידות און מאכט אן פגום'דיגע קינדער און ס'איז אלעס גוט. יעצט לעצטע וואך האב איך ענק דערציילט מען האט איינגעזעצט א משגיח וואס ער האט געהייסן הרב נפתלי מאקלעוו ער האט נעבעך אויך איינגערעדט פאר די קינד וואס ער האט מאנס געווען נעבעך מען מעג טוהן די אלע זאכן וואס מען טאר נישט וואס דאס קינד האט געוויסט אז מען טאר נישט האט ער איר געזאגט דעמס זאלסטו וויסן אז דו ביסט נישט גערעכט. ווייל עד אחד איז נאמן באיסורין, איין עדות איז דאך באגלייבט אויף איסורים. רבותי ס'דא אסאך ארבעט און מ'דארף טוהן, איין זאך, ווען א רב זאגט ענק ס'קעגן צניעות אדער וואס א רב זאגט ענק זאלט איר וויסן קודם זאלט איר סוספעקטן אז ער קען נישט, נאכדעם זאלט איר סוספעקטן אז ער איז אליינס א חזר און איז טרייענג טו געט טו יור ווייף סאם האו, און צו דיינע קינדער אין זיין מקווה. ענד בי עוועיר פון די ווילדע כלבים, כלבים צועקים. מלאך המוות בעיר, אז ס'איז דא א רב איז דא א מלאך המוות בעיר. שוין, דאס גיי איך לאזן אויף אן עקסטערן שיעור, אויף א עקסטער קעסטל, ווייל דאס איז מורא'דיג וויכטיג, און מ'דארף אנהייבן צו מתקן זיין די אלע זאכן. האטס מיר אלע א גוטן טאג.